זייט צוויי פון קאסעטע צוויי, קאפיטל אַכט. אזוי ווי איך ליג אויפן קאלטן דיל אין ווינקל פון קארצער, איינגעדרייט אינעם כאלאט וואס מיין געוועזענער מיטקארצערניק האט מיר איבערגעלאזט, און זאג איבער אין זיך און פאר זיך די ווייכע טרויעריגע פערזן ווי איך האב זיך פארגעשטעלט אז דער גוטער אליהו הנביא האט זיי אויסגעסטרויעט,

ס'איז אויך נישט געווען קיין חידוש פאר מיר אין די טורמע נעכט דאס אויפגיין פון מיין מאמע'ס אויסגעהארעוועט פנים מיט דער שטענדיגער בלאסער ווייכקייט וואס איז געווען אויסגעגאסן אויף אירע באקן, אויף וועלכע עס זענען נאך גאנץ קענטיג געווען די שטריכן פון איר פארגייענדיגער שיינקייט. אויך אירע ליפּן פֿלעגן אויפֿגיין פֿאַר מיר אין שווייגעוודיק אין שווייגעוודיקייט, אָבער איר שווייגעוודיקייט איז שטענדיק געווען פֿול מיט אויסגעשפּראָכענער גוטסקייט, ליבהאַרציקייט און מיט קוים-קוים איינגעהאַלטענעם געוויין.

פארשטייט זיך אז מיין פאר'משפט ווערן אויף קאטארגע און אויף אייביגער פארשיקונג אין סיביר האט זי זייער שווער געקאנט פארטראגן, שווערער נאך פונעם טאטן. זי האט עס אבער געטראגן אין שטילער געדולדיגקייט אין געבראכנקייט, און אין וויינען הכנעה'דיג פאר זיך אליין, אזוי האב איך זיך שפעטער דערוואוסט. מיין טאטע אבער האט דעם גאנצן ענין, מיין אריינווארפן זיך אין דער רעוואלוציע און דערהויפּט מיין ארעסטירט ווערן, אויפגענומען אינגאנצן אנדערש ווי די מאמע. ער האט עס גענומען צו פערזענליך, מיט אן אינעווייניגסטער קעגנערשאפט. אוואדע, געוויס מיט א טיפער זארג וועגן מיר און וועגן מיין גורל. אבער זיין זארג וועגן מיר איז געווען געמישט מיט א געפיל פון אן אייגענער קריוודע, אים איז נישט אנגעשטאנען וואס זיין זון, דערצו נאך זיין בכור, זיצט אין אסטראג, ער האט טאקע געוואוסט אז זיין אין רוסלאנד פאליטיש ארעסטירט איז אין די אויגן פון לאנד און פון דער גאנצער וועלט נישט נאר קיין אומכבוד נאר בפירוש א בכבוד'יגע געשעעניש, אבער ער האט פארט נישט געקאנט שלום מאכן מיט דעם, דערצו נאך קאטארגע און אייביגע סיביר. דאס האט ער בשום אופן נישט געקאנט אויפנעמען, ער האט זיך פערזענליך געפילט באליידיגט פון מיר, מער ווי פון די וואס האבן מיך פאר'משפט. ס'איז אויסגעקומען אזוי ווי מיט דעם וואס מען האט מיך פאר'משפט אויף קאטארגע, האב איך אים עפעס אפגעטאן פערזענליך. דער טאטע האט געוויס געוואוסט אז ס'איז ניטא קיין גרונד און קיין זין צו טראכטן אזוי,

פשוט באנעמען די רעוואלוציאנערע הנהגה פון זייערע קינדער, אויך די קינדער אגב האבן נישט געוואוסט ווי אזוי טאקטיש צו באגיין זיך מיט די טראדיציעס און מיט די יסורים פון די עלטערן. איך בין נישט געווען קיין אויסנאם, און אוודאי נישט געהאלטן זיך פאר קיין העלד. אנשטעל פון העלדישקייט איז מיר, אויף וויפיל איך האב שוין דעמאלט אין מיין ניינצן יאריגן עלטער געקאנט האבן א שטיקל באגריף וועגן מיין אייגענער טבע, געווען לחלוטין פרעמד. איך האב אבער יא געהאט א קלארן באוואוסטזיין וועגן זיך אז איך דארף זיין אויסגעהאלטן און געוויסנהאפטיג, אז איך דארף נישט זיין שרעקהאפטיג, און אז דאס וואס איך פארלאנג פון אנדערע דארף איך קודם כל אליין מקיים זיין. איך דארף מקיים זיין דורך מעשים דאס וואס איך פרעדיג דורך ווארט, און גאר טיף באהאלטן אין זיך האב איך געטראגן, נישט קלאר באוואוסטזיניג פאר זיך אליין, א באגער מקיים צו זיין דורך מיין אייגן לייב און לעבן, דאס ליידן וואס מענטשן בכלל ליידן אויף דער וועלט, און בפרט דאס ליידן וואס דער איד ליידט, און דורך וואס קען איך עס מער מקיים זיין ווי דורך טורמע?

ברענגט זי דערווייל נאר שטראף עקספעדיציעס און פאגראמען און צעשטערונג און יסורים, פארוואס זאלסטו נישט זיין קיין פילער שותף אין די יסורים אויב דו דארפסט גיין צום געריכט און עס שטייט דיר פאר א מינימום אורטייל און א מאקסימום אורטייל און עס דארף אפהענגען אן דעם ווי אזוי דו וועסט זיך האלטן אויפן געריכט, פארוואס זאלסטו זיך האלטן אזוי אז דו זאלסט זיך ארויסדרייען פון דעם מאקסימום אורטייל? וועט עס זיין ערליך ווען די וועסט עפעס פארלייקענען? ווען די וועסט שטאמלען וועגן זיך און נישט האלטן זיך אפן און שטאלץ קעגן די צארישע שופטים? אמת טאקע די ביסט נישט מער ווי א שטויבל אינעם גאנצן אלרוסלענדישן גרויסן שטורעם, אבער אויך א שטויבל דארף טראגן אין זיך דאס אחריות פונעם גאנצן שטורעם און דער הויפט האבן זינען אז די ביסט א אידישער רעוואלוציאנער, פארשעם נישט דעם איד אין זיך. אזוי אן ערך איז געשטאנען פאר מיר די פראבלעם ווי איך זאל זיך אויפפירן און ווי איך זאל זיך האלטן בשעת איך וועל שטיין פאר די צארישע ריכטער אינעם טאג פון מיין משפט. נישט איין שלאפלאזע נאכט האב איך דורכגעמאכט, אומווארפנדיג זיך אויף מיין מאטראץ געלעגן אין טורמע איבערטראכטנדיג אלע פרטים ווי אזוי איך וועל מיך אויפפירן אין דער שעה פון משפט. איך האב געזען פאר זיך די וואגשאלן פון אלע מעגליכקייטן. אט בין איך שטרענג צו זיך און אט בין איך נאכלאזיג. אט בין איך מוטיג און אט פאלט מיר איין דאס הארץ ווען איך דערזעה זיך אז איך וועל זיין געשמידט אין קייטן און שלעפן איבער די אומענדליכע סיבירישע טראקטן. אט באשליס איך אז איך וועל זיך האלטן רעזיגנירט אויפן געריכט, צוריקגעצויגן, כ'וויל גארנישט זאגן, און אט שרייט אויף אין מיר א קול, ווילסט זיך באהאלטן אונטער באשיידנקייט? ווילסט אפקומען מיט א קליינעם אורטייל? אויב דו וועסט נישט זאגן אפן דיין פולן אמת, איז וואס טוסטו דא אינגאנצן? איין זאך איז פאר מיר געווען קלאר, אז טאטע מאמע וועלן נישט זיין אין געריכט זאל בשעת מיין משפט, ווארום דער משפט וועט פארקומען ווייט פון מיין היימשטעטל איהמען, און איך וועל זיי נישט לאזן וויסן וועגן דעם, צו וואס זאלן זיי קומען און איבערלעבן נייע פיינליכע שעה'ן? און אט איז אנגעשטאנען דער טאג פון מיין משפט, פיר קאנוואי-זעלנער האבן מיך געפירט פון טורמע צום געריכטסהויז, וואו די ווילנער סודיעבנע פאלאטע האט אפגעהאלטן אירע סעסיעס דורכצופירן פאליטישע פראצעסן. דער טאג איז געווען א הארבסטיגער, אבער א ליכטיגער. איך בין געגאנגען איבער א לאנגער, פיל באלעבטער גאס, אין פוסטראט פון מיינע באוואפנטע באגלייטער, און מיין געמיט איז געווען געהויבן, און כ'וואלט אפילו געזאגט פריידיג. דורך דער לעצטער נאַכט, דורך קווענקלענישן און אַלערלייעדיקע ספֿקדיקע חשבונות, בין איך געקומען צו אַ קלאָרן הסכּם מיט זיך אַליין, נישט לאָזן זיך באַהערשט זײַן פֿון די קווענקלענישן און האַלטן זיך זיכער אין זיך, אַזוי ווי מײַן אינערלעכער געבאָט פֿון געוויסן דיקטירט מיר. און דער געבאָט איז, קוקן רואיג אין די אויגן פונעם שארפסטן אורטייל, און אז איך בין געקומען צום הסכם איז מיר געווארן לייכט און גרינג אויפן הארצן. אין ווארט-צימער פון געריכט איז אריינגעקומען צו מיר א מאן וועמענס נאמען איז געווען גוט באקאנט ווי איינער וואס נעמט אויף זיך שטענדיג צו זיין דער פארטיידיגער ביי פאליטישע פראצעסן. ער איז געווען באליבט ווי אן איבערגעגעבענער און בארימטער אדוואקאט. ער האט זיך פאר מיר פארגעשטעלט און געזאגט, איך וועל זיין אייער פארטיידיגער לויט דער געזעצליכער רעגולאציע פון געריכט אליין. איך האב א ווארעם באדאנקט מיין אדוואקאט, פעטרוסעוויטש איז געווען זיין נאמען.

איז דאס נישט, איר מעגט זיין זיכער אז איך וועל נישט פארמינערן אייער ווירדע, דאס ווייס איך האב איך געזאגט, און מיין הארץ איז אומגעשפרונגען אין מיר אזוי ווי א שטיק פיבער, אבער איך האב באשלאסן נישט אנצווענדן מיין צוגעטראכטע פארטיידיגונג, און איך בעט אייך, דערמוטיגט מיך ווי א פריינד, ווי אן עלטערער מענטש אויסצופירן מיין באשלוס.

אויב איך זאל זיך פאר וואס נישט איז דערשרעקן און צוליב וואס נישט איז איינגיין אויף א פשרה קעגן זיך אליין, עפעס עפנטליך פארלייקענען כדי מיט דעם אויסקויפן זיך א לייכטערן גורל, וועל איך עס דערנאך א גאנץ לעבן נישט קענען זיך מוחל זיין. איך פארשטיי אייך, אזוי איז היינט דער דרך פון אלע פאליטיש גע'משפט'טע, איר זענט יונג און איר ווילט מקיים זיין די דרייסטקייט פון א יונגן רעוואלוציאנער, און פון א יונגן איד האב איך אונטערגעכאפט מיט אן אימפעט, יא יא איך פארשטיי עס, אבער איך קוק אויף דעם אביסל אנדערש. דערצו נאך וויל איך אייך זאגן אז אייער פאטער האט מיך געבעטן, מיין. מיין פאטער? ער איז דען דא? האב איך געפרעגט מיט ערשטוינונג. יא, ער איז דא, איך האב גערעדט מיט אים, ער וועט זיין אין געריכט זאל. אַלץ אין מיר האָט זיך פֿונאַנדערגעשריגן אין אַ גרױסער מהומה. מײַן קאָפּ איז אַראָפּגעזונקען װי פֿאַר אַן אײַנברוך. און װאָס איז אײַער באַשלוס? האָט שטיל און אײַנגעהאַלטן געזאָגט דער ליבער אַדװאָקאַט. פֿאַרצװײפֿלען דאַרפֿט איר נישט. נײן, איך בין נישט פֿאַרצװײפֿלט, האָב איך געזאָגט מיט אַ צוריק דערפֿילטער זיכערקײט. איך בלײַב בײַ מײַן ערשטן באַשלוס. איז ווינטש איך אייך מוט און גליק, אויב דאס ווארט גליק פאסט זיך אהער. איך דאנק אייך. דער אדוואקאט האט מיר געדריקט א האנט און איז אוועק. ווען מען האט מיך אריינגעפירט אין געריכט זאל און אוועקגעזעצט אויף דער באשילדיגונגס באנק, איז דער זאל פול געווען מיט אן עולם וואס איז גערן געקומען צו פאליטישע פראצעסן און מיט דעם אליין ארויסגעוויזן זייערע סימפאטיעס צו די געמשפטע. אויבן אן זענען געזעסן די ריכטער, דריי אין צאל, ביי דער זייט פון זיי איז געשטאנען דער פראקוראר. איך האב א ווארף געטאן מיינע אויגן אין געדיכטן פובליקום אריין און גלייך אנגעשלאגן זיך אין מיין טאטנ'ס געשטאלט. ער איז געזעסן צווישן פובליקום אויף א הינטערשטער באנק, א צוזאמענגעבויגענער מיט ארונטערגעלאזטע אקסלען. זיין בארד האט געפייערט, און מער פון זיין בארד האבן געפייערט זיינע אויגן, זיי האבן זיך פון אונטער זיין איינגעבויגענעם קאפ געצויגן צו מיר, הייסע און גליענדיקע, פול מיט אנגסט און מיט פחד'דיגן געבעט. גאט מיינער, וואס האבן זיי געבעטן? וואס האבן זיי פארלאנגט פון מיר? גאט מיינער, וואס האב איך געזאלט טון אנדערש ווי איך האב געטון? וואס האב איך געקאנט טוהן אנדערש? איך האב מער נישט געקוקט, נישט צום עולם און נישט אהין פון וואנען עס האבן געפייערט מיין טאטנ'ס צוויי אויגן, איך האב מער נישט א דריי געטוהן דעם קאפ אהין, די גאנצע צייט פון פראצעס, די גאנצע צייט, און מער ווי אין א שעה ארום האט עס נישט געדויערט, דער פראקוראר האט איבערגעליינט דעם באשילדיגונגס אקט און געפאדערט די מאקסימום שטראף וואס עס קומט מיר לויטן קאדעקס ארטיקל זעקס יאר קאטארגע און אייביגע סיביר. זיין ליינען האט געדויערט א מינוט צוואנציג. נאכן פראקוראר'ס רעדע האט דער פארזיצנדער זיך געווענדעט צו מיר צי איך האב עפעס צו זאגן אין מיין פארטיידיגונג. איך האב זיך אויפגעשטעלט און אנגעהויבן רעדן.

דער פארזיצער האט א געשריי געטון צו די וועכטער אז זיי זאלן מיך אוועקזעצן און נישט לאזן ווייטער רעדן, און דעם גאנצן עולם האט ער באפוילן אז זיי זאלן די רגע פארלאזן דעם געריכטס זאל. דער באפעל איז גלייך אויסגעפירט געווארן, דער זאל איז אפגעליידיגט געווארן, דער איינציגער איז פארבליבן אין זאל, דער טאטע, אים ווייזט אויס איז דערלויבט געווארן צו בלייבן זיצן. די דריי ריכטער האבן זיך אויפגעהויבן און זענען ארויס אויף זייער באראטונג מכוח דעם אורטייל. איך בין געזעסן אויף מיין ארט באוואכט פון די וועכטער און אויסגעמיטן פון צו קוקן אויפן טאטן. זיינע בליקן אבער האב איך נאכאנאנד געפילט אויף זיך. ער האט אויף קיין איין רגע נישט אפגעטאן זיינע אויגן פון מיר. איך האב געשפירט ווי זיי נעמען דורך מיין פלייצע, מיין קאפ, מיינע אקסלען, מיין גאנצן וועזן, זיי ברענען מיך דורך, נישט אנדערש אז אזוי האט געברענט די צוויישארפיגע שווערד ביים טויער פון עדן. אין א צוואנציג מינוט ארום זענען ארויסגעקומען די ריכטער און אויסגעליינט זייער אורטייל, זעקס יאר קאטארגע און אייביגע פארשיקונג אין סיביר, און אזוי ווי דער גע'משפט'ער איז נאך פאר איין און צוואנציג יאר, פאלט ארונטער פון די זעקס יאר א דריטל, און ער ווערט אזוי ארום פאר'משפט אויף פיר יאר קאטארגע און אייביגע פארשיקונג אין סיביר. גלייך נאכן אויסהערן דעם אורטייל האבן די וועכטער מיך א נעם געטאן מיך ארויסצופירן פון זאל כדי אוועקצופירן מיך צוריק אין טורמע. און דעמאָלט האָב איך בליציק-שנעל אַ ווענד געטאָן מײַנע אויגן צום אָרט וווּ מײַן טאַטע איז געזעסן. ער איז געזעסן אַ צוזאַמענגעפֿאַלענער, אַ דערשיטערטער. מײַנע אויגן האָבן זיך צונויף באַגעגנט מיט זײַנע, ער האָט זיך אַ הויב געטאָן פֿון אָרט, זײַנע הענט האָבן זיך אַ שטרעק געטאָן צו מיר און זיך גלײַך אַראָפּגעלאָזט צוריק. זײַן קוק

איבערן גאנצן חלל פונעם ליידיגן געריכט-זאל. איך האב געקוקט אין אט די וואונדער-אויגן זיינע, איין רגע נאר, ווייל מער ווי א רגע האט עס נישט גענומען, ווייל די וועכטער האבן מיך מיט זייער פולער קראפט א שלעפ געטאן מיט זיך און איבערגעריסן די רגע, און כ'ווייס נישט וואס עס וואלט געשען ווען עס נעמט לענגער פון א רגע. דער טאטע איז גלייך פון געריכט זאל אוועקגעפארן אהיים קיין הומען, נישט געקומען זעהן מיך אין טורמע, אים וואלט עס געווען דערלויבט, אבער ער איז נישט געקומען, ער איז גלייך אוועקגעפארן, ריכטיגער געזאגט אוועקגעלאפן פון דער גרויסער גובערני שטאט צו זיך אהיים אין שטעטל, זינט דעמאלט איז שוין געווען א יאר אוועק און ער איז נאך אלס נישט געקומען מיך זעהן, נישט ער נישט די מאמע. די מאמע די בעקערין איז געווען פארנומען, זי אליין קען געוויס נישט אינטערנעמען זיך אויף א נסיעה צו מיין טורמע שטאט. און דער טאטע? פאר דער צייט זינט נאכן משפט האב איך דערהאלטן פון אים אפאר קורצע בריוועלעך,

און קאלט טיטולירט צום געערטן און געשעצטן זון, און אונטערגעשריבן פון מיר דיין פאטער שאול הכהן. און אט מיטאמאל זע איך אים דעם טאטן שטיין אנטקעגן מיר אין דער קארצערנער פינסטערניש, ווי אזוי ער איז אריינגעקומען אהער דורך די שווער-פארהאקטע קארצער טירן, ווער האט אים אריינגעלאזט אהער ער זאל נאכקוקן ווי איך ליג א צונויפגעדרייטער אויפן קארצערנעם שטיינערנעם דיל? איך ווייס נישט. צו בין איך אין א דעליריום? אויך דאס ווייס איך נישט. איך זעה נאר קלאר דורך דער פעכיגער פינסטערניש אז ער שטייט אנטקעגן מיר. איך בין נישט פאר'חדש'ט און נישט דערשראקן. איך נעם עס אן ווי נאטירליך, ווי איך וואלט עס דערווארט. איך הייב אויף מיין קאפ פונעם דיל און איך זאג, וואס מאכסטו טאטע? דער טאטע שטייט אויסגעשטרעקט אנטקעגן מיר אין דער פינסטערניש און שווייגט. איך פרעג אים ווידער, וואס מאכסטו טאטע? דער טאטע שטייט אויסגעשטרעקט אין דער קארצער פינסטערניש אנטקעגן מיר און שווייגט.

ביסט אנגעלאדן אויף מיר, האסט אפילו קיינמאל נישט אנגעפרעגט זיך אין א בריוו ווי מיין לעבן אין קאטארגע רעזשים גייט אן, ביסט אויסגעהאלטן אין דיין כעס טאטע, דורך דיינע נישט צו אפטע מאגערע גריס בריוועלעך ווילסטו מיר באווייזן אז מיט מיין מיט מיין טורמע לעבן האסטו גארנישט וואס צו טון, אין דער אמת'ן אבער ווייס איך דאך אז מיין לעבן אין מיין גורל גייען דיך שטארק אן. מער נישט, ווילסט עס פאר מיר נישט ארויסווייזן, ווילסט פון דיינע תרעומת'ן אויף מיר נישט אפטרעטן, פארוואס זשע אבער רעכנסטו זיך נישט מיט דער מאמע'ן וואס וויל געוויס אז דו זאלסט מיר יא שרייבן וועגן איר ווארעמער זארג? די מאמע אליין קען נישט שרייבן? מאדנע. ביסט א אידישער לערער, לערנסט מיידלעך ווי אזוי צו שרייבן אידיש און ווי אזוי אויסצולייגן און דער מאַמען האָסטו נישט אױסגעלערנט ריכטיק שרײַבן, לײענען טײַטש-חומש קען זי, לײענען תּחינות קען זי, אָבער שרײַבן ריכטיק האָסטו זי נישט אױסגעלערנט. דער טאַטע שטײט אַנטקעגן מיר און שװײַגט. קאָנסט פֿרעגן, פֿאַר װאָס האָב איך אַלײן נישט געפֿונען פֿאַר נױטיק אױסצולערנען די מאַמע שרײַבן? איז דער ענטפֿער אַ פּשוטער.

הייצן דעם אויוון און זעצן די לאבנס אין אויוון אריין, דערנאך א גאנצן טאג סיי זומער סיי ווינטער שטיין אויפן מארק ביים ביידל קרעמער דאס ברויט צו פארקויפן, און ביינאכט פאלט זי קוים אוועק א מידע אויף איר בעט, דערצו צו דעם אלעם האט זי שוין אויסגעטראגן ניין קינדער.

און אז איך רעד שוין יא וועגן דעם, מעג איך דיר איצט דערציילן, האב געדולד און ווער נישט אין כעס, אז זינט איך בין געקומען אביסל צום שכל, בין איך שטארק נישט צופרידן געווען וואס דו האסט זיך פארגינען אין אונזער ארעמען שטאנד צו האבן אסאך קינדער. אלע צוויי יאר, און אמאל אפילו ווייניגער ווי אין צוויי יאר, זאל די מאמע פארגיין אין טראגן. איך דארף דיר איצט ארויסזאגן אז ווען די מאמע האט געהאט דאס זעקסטע קינד, און איך בין דעמאלט שוין געווען בר מצוה, געלערנט אין דער ישיבה אין בערעזין, האסטו דורך ר' העשל דעם בעל עגלה געשיקט מיר א בריוול אז די מאמע האט מיט מזל געהאט א אינגל און כ'זאל למען השם קומען צום ברית. האב איך געזאגט העשלען אז ער זאל דיר איבערגעבן אז איך וועל נישט פארן צום ברית ווייל פינף קינדער איז איבער גענוג מען דארף נישט מער, איך ווייס נישט צו ער האט עס דיר איבערגעגעבן ווייל ווען איך האב עס אים געזאגט האט ער זיך שטארק פונאנדערגעלאכט און געשפאסט, אט אן איינפאל פון א ישיבה בחור צו זאגן דעות דעם טאטן וויפיל קינדער ער זאל האבן, איך בין אבער באשטאנען אז ס'זאל עס אז ער זאל עס דיר איבערגעבן, איך ווייס נישט ביז היינט צי ער האט עס געטון, דו האסט עס מיר קיינמאל נישט דערמאנט, אפילו נישט אין צייטן פון שטארקע רוגזין אויף מיר, אפשר האסטו עס בכוונה נישט געוואלט געדענקען, נישט געוואלט עס אפילו ארויפברענגען אויף דיינע ליפן, נעם נישט פאר אומגוט וואס איך דערמאן עס דיר איצט, אט דא, ווען דו שטייסט אנטקעגן מיר אין דער פינסטערניש פון קארצער, און איך זיץ צונויפגעדרייט אויפן קאלטן דיל. איך דערמאן עס דיר איצט, ווייל איך וויל פארט מיט עפעס אויפרייצן דיין שווייגעוודיקייט, דו זאלסט עפעס זאגן. דער טאטע שטייט אנטקעגן מיר און שווייגט.

דאס איז דאך אויך פריער נישט געווען קיין מניעה צווישן דיר און מיר. הייסט עס אז דער רוגז דיינער איז נאך אלץ שטום שטארק, א רוגז טיף שיער נישט ווי א טיפער תהום, אפילו א קאטארזשנע קארצער קען אים נישט שוואכער מאכן. מאדנע. זייער מאדנע. ביי דיר קומט מסתמא אויס אז איך האב אינגאנצן איבערגעבראכן דעם אידישן גאנג פון מיין לעבן, איבערגעבראכן די דורות'דיגע אידישקייט ווי דו טראגסט זי אין זיך און דו האסט זי גע'ירש'נט פון דיין טאטן. איך בין דיך הייסט עס ווי איך האב געהערט פון דיר אפט מאל זיך אויסדרוקן, נישט ממשיך. דו זעהסט נישט אין מיר דעם יורש דיינעם ווי דו שטעלסט זיך פאר אז דיין יורש דארף זיין. זאג איך דיר אז דו מאכסט א טעות. אגב, ווי שטעלסטו זיך עס פאר? ווי מיינסטו דארף דיין יורש זיין? ער דארף זיין געראטן אין דיר? אינגאנצן? פונקטליך אין אלע פרטים געראטן אין דיר? צי ווייסטו וואס דאס מיינט? צי דער פאקט נאר אליין וואס דו האסט מיך געבוירן איז גענוג דו זאלסט קענען פארלאנגען אז איך זאל זיין פונקטליך ווי דו? וואס האסטו געטון בנוגע מיר אויסער דעם פאקט וואס איך בין געבוירן געווארן דורך דיר? אויפן צענטן יאר בין איך שוין געווען אוועק פון דער היים, געשלאפן אויף א הארטן טיש אין שול פון דער ישיבה, און געגעסן טעג אויף פרעמדע טישן. אמת, איך האב גוט געלערנט און געוואלט לערנען, איך בין נישט געווען פארביטערט צוליב דער פרעמדקייט, איך האב עס אנגענומען פאר ליב, איך האָב פֿון ייִנגלװײַז אָן געטראָגן מײַן געחלומטע װעלט, געזען פֿאַר זיך אױסטערלישע זאַכן און ייִנגלװײַז געהאַלטן זיך פֿאַר אַ גרױסן, שױן פֿאַר אַ דערװאַקסענעם. אײן מאָל אין דער, אין דער ישיבֿה זײַענדיק, איך בין אַלט געװען דעמאָלט אַ יאָר עלף, האָבן זיך מיר אױף די פֿיס פֿון די פּיאַטעס ביז אַריבער די קני אױסגעשאָטן װוּנדן. אַ גאַנץ יאָר. האָבן זײ מיך געפּײַניקט דערהױפּט אין די נעכט, דאָך האָב איך די ישיבֿה נישט אױפֿגעגעבן, קײן קלאָגבריװ אַהײם צו דיר און צו דער מאַמע נישט געשריבן װעגן דעם, אָבער געװוּסט דערפֿון האָסטו, איך װײס, דו האָסט געװוּסט, טאַקע דער זעלבער רב הערשל בעל-עגלה האָט עס דיר איבערגעגעבן, צי דו האָסט דערצײלט דער מאַמען װעגן דעם, װײס איך נישט, אָבער דו האָסט געװוּסט. דער טאַטע שטײט אַנטקעגן מיר און שװײַגט. איך װאַרף עס דיר איצט נישט אױף, נישט דיר און נישט דער מאַמען. כ'מײן, װאָס איר זענט נישט געקומען מיך אַהײמנעמען און פֿירן מיך צו אַ דאָקטער. כ'האָב מיך אַלײן געראַנגלט און דורכגעטראָגן אַלע יסורים דערבײַ. איך האָב שפּעטער כּמעט װי פֿאַרגעסן אין דעם. יאָ, אָבער נאָר כּמעט.

פונקטליכער המשך פון דיין טאטן. איך האב אים נישט געקענט, ער איז געשטארבן איידער איך בין געבוירן געווארן, ער איז געשטארבן נאך א יונגער מענטש פון שווינדזוכט, אזוי האב איך געהערט דערציילן וועגן אים אסאך מאל, ער איז געווען האסטו דערציילט א גרויסער למדן, געהאט סמיכה, ער איז און ער האט געקאנט פארנעמען א כסא הרבנות אויב ער וואלט געוואלט, אבער ער האט נישט געוואלט, געליטן דחקות און נישט געוואלט נהנה זיין פון רבנות, נו, ביסטו דען געראטן אין אים? ער האט נישט געוואלט ווערן רב, פארוואס האסטו געוואלט דווקא אז איך זאל יא ווערן?

דעם זיידן וואלט עס יא אנגעשטאנען, ער וואלט גאר געווען צופרידן וואס דו לערנסט אויס אידישע טעכטער אידישע אותיות, דעם זיידן טראכט איך וואלט מסתמא יא שטארק געפעלן מיין באגער צו זיין א שרייבער ביי אידן, און דו פירסט מלחמה מיט מיר צוליב דעם, ביסט צוליב דעם אנגעשטויסן אויף מיר, נישט ווייניגער ווי צוליב מיין איבערגעבן זיך דעם רעוואלוציאנערן דרך,

אין דער קאַרצערנער פֿינצטערניש און שװײַגט. אמת איז, אַז דו האָסט עס געטאָן אין אַ צושטאַנד פֿון גרױסן צאָרן אױף מיר, אין אַ צושטאַנד כּמעט פֿון פֿאַרצװײפֿלונג, אין יענע טעג איז דײַן דעמאָלסטיקער צאָרן, גיב איך צו, געװען אַ גערעכטער, און אפֿשר נישט אזוי א גערעכטער ווי א פארשטענדליכער, מיין דעמאלטיגע האנדלונג האט געקאנט דיך אריינברענגען אין יענעם צארן דיינעם, אז איך דערמאן זיך איצט אין דעם, טוט מיר אויך איצט וויי דאס הארץ צוליב יענער האנדלונג מיינער, איך בין נישט געווען טאקטיש גענוג, נישט אויסגערעכנט, פאר דיר איז עס געווען. נאך א גרעסער אומגליק ווי זיצן אין געריכט און צוזעהן ווי מען פאר'משפט מיך. אבער ווידעראמאל, וואס האב איך אנדערש געזאלט טוהן דעמאלס, און ווי האב איך געקאנט טוהן אנדערש דעמאלט, פון זייער א פרומען ווי איך בין געווען, בין איך נאך טעג און נאכט קעמפן מיט זיך א באפאלענער פון שווערע און פיינליכע ספיקות און גרויסער אומצופרידנקייט מיט ארומיגער אידישער ארעמקייט און נויט און רעכטלאזיקייט געווארן אויס פרום, האב אויפגעהערט צו גיין אין בית המדרש אריין אפילו שבת און יום טוב, און אין ראש השנה אין יענעם יאר האב איך אויסגעמיטן אויפצוטרעטן צו ברכת כהנים און דוכענען צוזאמען מיט דיר און מיט די אנדערע כהנים. האסטו מיך ארומגעזוכט אין שול און נישט געפונען, האסט געדוכנט אן מיר. ביסט געקומען פון שול אהיים א צוזאמענגעבראכענער און אין שטוב איז געווען תשעה באב, ביסט געזעסן ביים טיש א בלייכער און א פארקלעמטער און די מאמע איז געזעסן און געוויינט. איצטער טראכט איך אז איך האב נישט באדארפט האנדלען אזוי, באדארפט זיך רעכענען מיט דיין געמיט און באדארפט פאראויסזען אז דאס וועט דיר פארשאפן נישט נאר גרויס עגמת נפש נאר אויך חרפה אין די אויגן פון אלע אידן אין שול וואס וועלן זאגן שאול דעם כהן'ס בכור וויל נישט דוכענען, זאגט זיך אפ פון כהונה, איך האב נישט געטארט איינעקשנ'ען זיך גראד אין אזא טאג, איך בין זיך איצט מודה פאר דיר אז איך האב ביטער שלעכט געהאנדלט דעמאלס. אבער איין זאך האסטו נישט פארשטאנען, נישט דו און נישט די מאמע און נישט די אידן ארום, אז ס'איז נישט געווען פון מיין זייט גלאט אן עקשנות און א צו להכעיס, און אוודאי נישט קיין גרינגשעצונג פון כהונה, נאר ס'איז געווען א פועל יוצא פון א חשבון הנפש וואס איך האב געמאכט אויף מיינעם אופן דעמאלט וויבאלד איך בין אריינגעפאלן אין אמונה ספיקות, וויבאלד איך בין מער נישט קיין פולער גלויביגער, איז ווי אזוי קאן איך מיר מיט מיין געוויסן דערלאזן אז איך זאל ארויפגיין צום ארון קודש אפריכטן ברכת כהנים, בענטשן דעם עולם אין דער צייט ווען מיין הארץ איז מער נישט דערביי? וואס פאר א רעכט האב איך אפצונארן דעם עולם מיט א ברכה וואס איז נישט גאנץ אין מיר? גראד דערפאר ווייל בענטשן אן עולם אין נאמען פון גאט איז א גרויסער דערהויבענער ענין, גראד דערפאר טאר נישט זיין קיין ספק אין מיר, און איך טאר זיך נישט שפילן מיט אפנארעריי צוליב וועמען דאס זאל נישט זיין. נו, דו האסט עס נישט געקאנט באנעמען אזוי, האסטו א גאנצע וואך נישט גערעדט מיט מיר, אויסגעמיטן מיך, און דעמאָלט, אין יענע װאָך, האָט זיך דיר אונטערגערוקט אונטער דער האַנט, איך װײס נישט װי אַזױ, מײַן העפֿט מיט מײַנע ערשטע העברעיִשע לידער-פּריװן, װאָס איך האָב זײ געהאַלטן פֿאַרבאָרגן פֿון אַלעמען. האָסטו אַ כאַפּ געטאָן דעם העפֿט, אַ בלעטער געטאָן און אױסגעשטרעקט עס מיר אין פּנים אַרײַן און מיט בלאַסע ליפּן אַ זאָג געטאָן, אָט אױף דעם האָסטו אױסגעביטן דעם יבֿרכך? און גלײַך דערבײַ האסטו א ריס געטאן אלע בלעטער און אריינגעווארפן זיי אין ברענעדיגן אויוון אריין. די מאמע האט פארבראכן מיט די הענט און אויסגעשריגן, געוואלד, שאול! וואס האסטו געטאן? דו ווילסט נאך אלץ נישט עפענען דיין מויל צו זאגן א ווארט? דער טאטע שטייט אנטקעגן מיר אין דער קארצערנער פינסטערניש און שווייגט. הייסט עס אז איך וועל פון דיר קיין ווארט נישט ארויסקריגן? איז צו וואס ביסטו אריינגעקומען אהער צו מיר אין קארצער אריין, אריינגעשלייכט זיך און אוועקגעשטעלט זיך אנטקעגן מיר צו וואס? און וואס זאל באדייטן דאס וואס איך האב גערעדט און גערעדט און גערעדט? צו וועמען האב איך גערעדט? צו דיר? צו א שאטן פון דיר? צי אפשר צו א שאטן פון מיר אליין? זע ווי ס'איז אויפגעקומען מיר די פיין וואס דו האסט גענומען מיין העפט מיט מיינע ערשטע נאיווע ווארט חלומות און עס אריינגעווארפן אין פייער, שוין פינף יאר זינט דעמאלט און אט מאטער איך זיך אויפצושטעלן אין זיכורן יענע לידער און כ'קאן נישט. די פייער דערשטוינונג האט דערשיטערט מיין זיכורן. באמת, קיין גרעסערע שטראף האסטו נישט געקאנט צוטראכטן. אט גיין אויף

איך פאל צו מיט מיין פנים צום קאלטן שטיינערנעם דיל און ליג אזוי. איך שפרינג אויף, כ'וויל אריינשפרינגען אין דער געשטאלט פון מיין טאטן און שפרינג אריין אין וואנט. איך שלאג זיך אפ פון איר, בלייב שטיין אין פארגליווערונג. כ'דערהער מיטאמאל, וואלט איך שווערן א שליסל געקריץ אין קארצער טיר, יא יא, די טיר עפנט זיך און איך הער דעם וועכטער'ס קול ווי ער רופט אויס מיין נאמען און זאגט אויף זיין לשון, העי! קום ארויס, זיצן דארפסטו זיבן טעג, אבער דער נאטשאלניק האט געזאגט פיר טעג איז גענוג. קום ארויס, וועסט גיין צוריק אין דיין קאמער, אבער איידער דו גייסט אין קאמער וועט מען דיר אנטון נייע קייטן, שטייפערע, זאלסט זיי נישט קענען אויסטוען, קום ארויס. איך האב איבערגעטרעטן די שוועל פון קארצער, אנגעשלאגן זיך אין דער ליכטיגקייט פון א זוניגן סוף טאג, ווי מען שלאגט זיך אן און שטעכיקע פלאמען. מיינע אויגן האבן אזא געשריי געטאן פון ווייטאג, ווי זיי וואלטן דורכגעשטאכן געווארן מיט פייערדיגע נאדלען. איך האב זיך א וואקל געטאן און אראפגעלאזט זיך צו דער ערד. דער וועכטער כאפט מיך אונטער. איך קען נישט גיין, מיינע אויגן שטעכן מיך, האב איך געזאגט. וועסט זיך צוגעוואוינען, נישקשה, קום, איך וועל דיך אונטערהאלטן. קום צום קאנטאר, הינטערן טויער דארטן ווארט דער שמיד. איך גיי און וואקל זיך ווי א שיכור, פלאנטער מיט די פיס, און מיינע וויעס ציטערן פיבערדיג און בריען, מיינע לונגען שלינגען פרישע לופט ביז פארקייכן זיך, אבער ס'איז גוט, לופט, זון. הינטערן טויער וואַרט שוין אויף מיר דער שטענדיקער תורעמנער שמיד, אַן איינגעהויקערט מענטשל מיט אַ קליין שפּיציק בערדל, ער האַלט אַ פעסטן האַמער אין האַנט און אַ פּאָר קייטן אין דער צווייטער. איך לייג אַרויף מיינע פיס איינעם.